קהל הלשון, די תורה אין יעדער פלאץ. איך האב גראדע נישט געטראכט צו רעדן די וואך ווען די עולם איז אין וועיקעישן, אבער שפעטער האב איך געלערנט דעם פסוק, די ערשטע פסוק אין די פרשה, ראי' אנכי נותן לפניכם היום, האב איך געטראכט ראי' איז א לשון יחיד, איינער זאל זען, ראי' זע, לשון יחיד, נותן לפניכם היום, לפניכם איז לשון רבים, פיין, וואס איז פשט? די תורה הייבט אן מיט א יחיד, איין מענטש, שפעטער רעדט מען פון אסאך, טראכט אזוי, אז ראי' אויב ס'וועט זיין אפילו איין מענטש וואס וועט קוקן, איין מענטש וואס וועט הערן דעם ווארט, דעמאלט, אנכי נותן לפניכם היום לוינט זיך אפילו פאר די איינע, לוינט זיך צו שיקן פאר יעדע איינע, יעדער איינער קען אליין זעהן צו ער וועט זיין זוכה זיין צו זיין דער וואס וועט עס זעהן די וואך. איך טראכט עס איז דא אידן פארן ארום ארום די וועלט אין כל מיני פלעצער און אפילו ווי מען וואוינט און מען זעהט א אינטערעסאנטע זאך אז ווי מען גייט נאר די גוים פארלייגען זיך אז די אידן פאסן נישט אויף, אידן זענען נישט מקפיד אויף די הוראות, אידן זענען נישט מקפיד אויף די געזעצן. אסאך מאל טראכט א איד. וואס עפעס האבן מיר געזינדיגט אז מ'לייגט ארויף א נאמען, א סטעמפל, אויף אלע אידן, און מ'מאכט פראבלעמען פאר אלע אידן וועגן די פאר יחידים וואס זענען נישט מקפיד? וואס וואס עפעס? ביי אידן טרעפט מען דאס אז מ'פארלייגט זיך אויף אלע, אפילו אויב נאר א קליינע חלק האט א געוויסע זאך. איז דער כתב סופר אין די וואך פרשה ברענגט עס ארויס בעצם אז די פסוק זאגט ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה זאגט ער אזוי אז די אומות העולם די אלע פעלקער ביי זיי איז דא אמאל א א לאנד צו א א קבוצה מענטשן וואס זענען מער מצליח איינער ווייניגער איינער גאר שטארק איינער גאר שוואך אזוי גייט עס ביי גוים, אבער זאגט די כתב סופר ביי אידן נישטא אזא זאך, ביי אידן איז אדער זענען זיי אויף די העכסטע מדריגה, דאס איז דאך אפילו ווען משיח קומט, צו עס איז געווען געוויסע תקופות אין כלל ישראל, אלע גוים האבן פארשטאנען אז די אידן זענען אויף די העכסטע מדריגה, אבער רוב צייטן און ליידער אין גלות איז די אידן זענען אויף די שוואכסטע מדריגה און זיי זענען אייביג דיע וואס זענען למשל ולשנינה זיי זענען די משל פון די שוואכע, די משל פון די וואס זענען אייביג די פראבלעם, אין יעדע מצב ברענגט מען ארויס אז זיי די אידן זענען די פראבלעם, אז דאס איז א חלק פון די גלות, זאגט דער כתב סופר פארוואס איז דאס אזוי, ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה, איך געב ענק אידן געב איך ענק צוויי זאכן אדער ברכה, אדער איז אלעס מצליח, אדער איז אלעס גוט, אדער וקללה, אדער גייט עס זייער זייער שווער, פארוואס גייט עס אזוי, זאגט דאס דער כתב סופר שטייט ווייטער אין פסוק, אז את הברכה אשר תשמעון, והקללה אם לא תשמעון, אז ביי אידן האט דאך אלעס צו טון צו זיי זענען יא היטן יא די תורה היטן נישט די תורה צו זענען יא ראוי צו מצליח זיין צו נישט וועגן דעם נישטא ביי אידן אז מען קען עפעס זיין אינצווישן ממילא אפילו ווי שטארק מען וועט פרובירן צו געפעלן ביי די גוים ווי שטארק מען וועט פרובירן אז די גוים זאלן פארשטיין אז אידן זענען נישט אזוי ווי מען מאכט זיי אבער ליידער איז דאס א חלק פון די גלות אזוי זאגט כתב סופר אבער די זעלבע זאך בעצם שטייט שוין אין ספורנו. אויף דעם פסוק, ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה זאגט די ספורנו ראה הביטה וראה זאלסט גוט זעהן שלא יהיה ענינך על אופן בינוני אז אויך די מענטש די איד פירט זיך טאר נישט פירן זיך אינצווישן דאס הייסט ער פירט זיך אביסל גוט אביסל נישט ווענדט זיך אין זיין מוד ווענדט זיך צו ער איז יעצט האט חשק צו טוהן רצון השם צו נישט צו האלט יעצט צו ער האלט יעצט אויף א מצב פון וואס ער וויל מוסיף זיין אין יראת שמים, צו ער וויל גיין אויף פארקערט, לאכן אויף די וואס האבן יראת שמים, יעדע מאל אנדערשט, זאגט ער ער זאל נישט טון אזוי, זאגט די ספורנו כמו שהוא המנהג בשאר אומות, אזוי ווי ביי די גוים, ס'דא אמאל פעלקער וואס אמאל זענען זיי וואויל, אמאל זענען זיי שוואך, אמאל אהין אמאל אהער, זאגט ער נישט, כי אמנם אנכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה, איך געב פאר אידן געב איך צוויי ברירות, אדער ברכה אדער קללה, והם שתי קצוות, ס'דא צוויי עקן, אדער כי הברכה היא הצלחה יותר מן המספיק על צד היותר טוב, דאס איז ווען א איד נעמט זיך די הצלחה און ער איז צופרידן מיט וואס ער האט, ער איז צופרידן מיט וואס ער טוט, און ער מאכט עס אויפן בעסטן אופן וואס ער קען, דאס איז די אופן פון ברכה, אזוי קען א איד לעבן. אדער קען ער גיין חס ושלום אויף פארקערט, והקללה היא מארה מחסרת שלא יושג המספיק, אז א איד פילט אייביג אז ס'פעלט אים נאך, א איד פארלירט זיך פארוואס ער איז געקומען אויף דער וועלט און ער איז די גאנצע צייט פארנומען מיט וואס ס'פעלט אים, דאס איז די חלק הקללה, ושניהם לפניכם להשיג כפי מה שתבחרו, דער אייבערשטער געבט פאר א איד א ברירה, קענסט לעבן אויף א מצב אז פילן א גאנצע צייט אז ס'פעלט דיך, און דו קענסט פילן די אנדערע זייט קענסטו טון, פילן אז דו האסט אלעס ברכה, דו האסט וואס דו דארפסט און זיין צופרידן, דאס איז די צוויי ברירות וואס די ספורנו זאגט

קיין ארמעלייט ביי אידן, ס'וועט אייביג זיין ארמעלייט, די אנדערע פסוק שטייט אפס כי לא יהיה בך אביון, ס'וועט נישט זיין קיין ארמעלייט, וואס וויאזוי שטימט דאס? איז זאגט דער כתב סופר אזוי, ביי גוים איז דא אסאך מאל גוים וואס זיי זענען ווייניגער מצליח ווי אנדערע, זיי זענען מער מצליח ווי אנדערע, און יעדער איינער פרובירט מיט זיינע זאכן, מיט זיין שארפקייט, מיט זיין עהם טאקטיקן מיט זיינע זאכן צו טרעפן א וועג וויאזוי מער מצליח זיין ווי אנדערע, און וויאזוי צו טרעפן ביי אנדערע זאכן וואס ער האט נישט און צו קענען מער מצליח זיין, אבער א איד דארף צו וויסן אז אפילו ער דארף טון זיין השתדלות, דארף טון זיינע זאכן אבער דארף זיין צופרידן מיט וואס ער האט און גלייבן אז וואס ער האט איז פונקט באשערט פאר אים, גארנישט מער גארנישט ווייניגער און נישט דער האט צוגענומען פון אים און נישט ער האט עפעס פון אים, נאר ער דארף זיין צופרידן מיט וואס ער האט און גלייבן אז דאס איז פונקט וואס ער דארף האבן. אויף דעם זאגט דער כתב סופר, דאס איז די צוויי פסוקים. ווען איין פסוק שטייט כי לא יחדל אביון מקרב הארץ, אויב א איד איז פארנומען א גאנצע צייט מיט וואס עס פעלט אים, דעמאלטס כי לא יחדל אביון, ער וועט נישט ענדיגן די ארימקייט, ער וועט בלייבן אייביג ארימאן, ער וועט אייביג בלייבן א מענטש וואס איז נישט צופרידן מיט זיך, ער וועט אייביג בלייבן, ער וועט לעבן אזוי ווי אן ארימאן ווייל ער איז נישט צופרידן מיט וואס ער האט.